נו אבער נישט צוליב דעם אז ער זאל נישט אויסרייסן יענעמס אויגן, וואוינט דזשעיקאבס אין שכינות מיט זיין פאבריק. דזשעיקאבס איז אביסעלע קארגלעך, אמת, ער האט אליין געארבעט אויף זיין יעדן גראשן, און זיין ווייב וועלכע איז נאך קארגער פון אים האט טויג געארבעט אויף יעדן גראשן. אבער וואס אמת איז אמת, קארגע זענען זיי ביידע. און אז זיי זיצן אמאל שפעט אין אוונט אין קיך ביי א גלאז קאווע און מען שמועסט זיך וועגן היימישע זאכן און מען הייבט אן צו מאכן חשבונות ווי אזוי אפצוטיילן דעם שאפ פון דערהיים דערשרעקן זיי זיך ביידע פאר די ציפערן און מען באשליסט ווייטער אזוי דא אין עלען סטריט צו בלייבן דא קענען זיי איטליכן און איטליכער קען זיי דא איז פאר די קינדער זייער נאנט די שול דא איז עפעס אזוי באקוועם דא האט מען נישט מורא א נאכט איבערצושלאפן. דאס לעצטע איז א שטארקער באווייז אז דזשעיקאבס טאר זיך פון דאנען נישט רירן. די פאבריק באזונדער און דאס הויז באזונדער, זאל גאט היטן. נאר אזוי ווי ער, דזשעיקאבס, רוקט זיך צו בראדוועי, אויב די פרובן וועלן געפעלן און זיי וועלן ביי אים אנהייבן צו קויפן אט יענע בראדוועי'ער סוחרים, איז שוין קלאר אז דזשעיקאבס וועט אפשר מוזן אויך טון א טריט אריין אויף בראדוועי. אייגנטליך חלש'ט ער און אויך זיין ווייב אז מען זאל אריין אהין אויף בראדוועי, דארט וועט זיין גאר עפעס אנדערש, און טוט ער נאר א טריט אויף בראדוועי, אבער דזשעיקאבס האט מורא אפילו גוט צו טראכטן וועגן אט דעם, ווארום ער ווייסט נאך נישט ווי אזוי די פרובן וועלן אויסנעמען, און ער האט פיינט צו בויען שלעסער אין דער לופטן. אזוי אויך זיין ווייב וועלכע הייסט מיני. אז עס וועט קומען דערצו וועט מען ניט שלאפן, זאגט מיני, און ביי זיי אין שטוב איז באמת געווען אזוי ווי א צוגעדעקטער טאפ. מיני גלויבט אזוי שטארק אין דזשעיקאבסן און זי ווייסט אז זי האט זיך אויף וועמען צו פארלאזן. דזשעיקאבס ווייסט אז זיין ווייב גלויבט אין אים און ער האט זי דערפאר זייער ליב.

די היים האט ביי דזשעיקאבסן ווי אויך ביי זיין ווייב מיני פארנומען זייער א קליין ארט, עס איז נישט געווען די רחבות'דיגע היים וואס עס איז ביי מענטשן אנגענומען ליב צו האבן, און איבערהויפט ביי מענטשן פון דזשעיקאבס' שטאנד. דזשעיקאבס אליין איז געווען אזוי פארטאן אין זיין געשעפט אז ער האט אפילו אין חלום געקויפט לייוונט און פארקויפט העמדער. זיין קאפ איז געווען פארנומען מיט דעם ווי אזוי מען זאל קענען וואס מער העמדער אויסשניידן פון א שטיק לייוונט. ביי אים אין קאפ האט זיך תמיד געשפרייט לייוונט, אדער אין דער לענג אדער אין דער ברייט, און אמאל סקאסנע. ער איז מער געווען אין פאבריק ווי אינדערהיים, כאטש פון דער פאבריק ביז זיין היים איז אינגאנצן געווען איין שוועל אריבערצוגיין. אז עס פלעגט אנקומען צוועלף אזייגער, די שעה פון רו, איז דזשעיקאבס גראד דעמאלט זייער אפט נישט געווען אינדערהיים, און פארנאכט, נאכדעם ווי אלע ארבעטער זענען שוין לאנג געווען אין זייערע היימען, האט ערשט דזשעיקאבס געפונען ארבעט אין פאבריק פאר זיך. זיין ווייב פלעגט אים קוים ארויסרייסן פון דער ארבעט און אים ארייננעמען אין קיך אריין אפצועסן דאס ביסל וועטשערע. דערנאך האט ער ליב געהאט זיך אוועקצוזעצן מיט די ביכער ביים קיך-טיש און פארשרייבן וויפיל די ארבעטער האבן אויסגעארבעט און וויפיל מען האט פארקויפט. ער האט געפירט זיינע חשבונות מיט זיין אייגענע האנט און אויף זיין פשוט'ן וועג. יענעם איז ער שולדיג אזויפיל, און אים קומט ביי יענעם אזויפיל.

א זיבן האט ער געשריבן אזוי ווי אן איינס, און זיין ניין האט אפט אויסגעוויזן ווי א צען. ווארום ער האט דאס קעפל פון ניין תמיד געמאכט אזוי ווי א באזונדער רינגל, און דאס פיסל פון דעם ניין האט ער געצייכנט אויף דער לינקער זייט. אבער דאס האט אים נישט געשטערט צו וויסן פינקטליך וויפיל עס קומט יענעם און וויפיל יענער איז אים שולדיג. איז, ווי אויבן געזאגט, האט ער ווינציג צייט געהאט כדי ער זאל קענען הנאה האבן פון א היים מיט רחבות. זיין עסן איז געווען תמיד אויף איין פוס, צו זיינע קינדער האט ער זיך נישט אפגעגעבן, עס איז אמת אז זיין ווייב מיני האט זיך אויך נישט אפגעגעבן צו די קינדער, צוויי איז ביי זיי געווען, זענען זיי ארומגעלאפן אין גאס ביז זיי פלעגן ווערן הונגעריג, און דערנאך ווידער ארומגעלאפן אין גאס ביז זיי זענען געווארן שלעפעריג. מיני, דזשעיקאב'ס ווייב, האט אליין אויך קיין סך ארט אינדערהיים נישט באדארפט, די קיך צום קאכן און דאס שלאף צימער צום שלאפן. קיין טואלעט האט זי נישט באדארפט, וואס זי איז געגאנגען אנגעטון איז ביי איר געווען גוט, זי האט נישט געהאט קיין באדערפעניש פאר בעסערע זאכן. זי איז געווען זאט מיט דעם געפיל אליין אז זיי פארמאגן קיין עין-הרע. אה, דאס געפיל פון האבן געלט. דזשעיקאבס האט געפירט א בלעטל אין א בוך וואו ער האט מיט זיינע מאדנע איבערגעקערטע ציפערן געהאט פארצייכנט אז ער פארמאגט אַכט מאשינען. אז ער פארמאגט נײַנצן ארבעטער. און געלט האט ער אליין נישט געוואוסט וויפיל ער פארמאגט. דאס איז שוין געווען א שווערער ענין פאר אים. ער האט אבער געוואוסט אז ער טראגט אלעמאל אין צוויי בענק געלט. ער האט געטראגן געלט אין גרעסערע סומען אין דער גרויסער נעשענאל באנק, דארטן איז א שרעקליך גרויסע באנק און א ריין אמעריקאנישע, דארטן באפאלט דזשעיקאבסן א מורא ווען ער קומט אהין אריין, ער גיט זיי אוועק די סומע געלט, זיי פארשרייבן, און דזשעיקאבס גייט אוועק מיט דעם געפיל אז אייגנטליך שיט ער אן די דאזיגע באנק מיט זיין געלט

דער באלעבאס פון דער באנק שטייט אליין הינטערן טיש און זאגט אים דערביי א גוט ווארט און טוט צו אים א שמייכל. דערפאר האט שוין דזשעיקאבס נישט אזויפיל דרך ארץ פאר דער דאזיגער באנק און טראגט אהין נאר אזויפיל וויפיל ער באדארף פאר דעם אויסקום פון זיין שאפ. ער בייט זיך מיט דער דאָזיקער באַנק. הײַנטיקע וואָך לייגט ער אַרײַן, און קומענדיקע וואָך נעמט ער צוריק אַרויס, און אַזוי ווײַטער. אָבער דערווײַל האָט דזשייקאָבס דאָס געפֿיל, אַז ער האָט געלט אין צוויי בענק און האָט דערפֿון הנאה. דזשייקאָבס איז פֿאַרשריבן אין צוויי חבֿרות, און מיט זײַנע קלובן איז ער זיך נוהג פּונקט ווי מיט די בענק. איז ער פֿאַרשריבן אין איין חבֿרה פֿון זײַנע לאַנדסלײַט ייִדן. איז זיין ווייב פארזארגט מיט געלט אויף איבער הונדערט און צוואנציג יאר און ער אליין מיט זיין פאמיליע זענען פארזארגט מיט א שטיקל ארט פאר זיך א קבר און אויך פאר זיין פאמיליע, טאקע גוט אבער ער האט נישט קיין דרך ארץ פאר דעם דאזיגן קלוב דערפאר האט ער אבער מער דרך ארץ פאר דעם נייטס אוו פיטיעס קלוב עס איז אים אנגעקומען זייער שווער איידער מען האט אים אהין אריינגענומען. און אז מען האט אים שוין אהין אריינגענומען איז ער פריער געווען אין ערשטן קלאס, עס איז עפעס אן אינדיען ערשטע קלאס, און דערנאך האט ער זיך דערדינט צום צווייטן גראד, אט דער דאזיגער קלוב איז דער יום-טוב פון זיין לעבן, כאטש ווען מען באדארף דארט אפזיצן אן אויפדערנאכט, קומט ער אפ מיט שווייס ווארום דאס אמעריקאנישע לשון איז אים פרעמד, און דארט זענען אלע רייכע מענטשן און אמעריקאניזירטע מענטשן פון גאר אן אנדערן שניט. דזשעיקאבס זיצט און ווישט זיך דעם שווייס פון זיינע הענט, און איז צונויפגעצויגן און איינגעקנעשט אין זיך כדי מען זאל אים נישט ארויסזען. אזא געפיל האט ער אז מען טאר אים נישט זען, עס איז נישטא וועמען צו זען,

טאטע. עס איז אנגענעם און ווארעם צו טראכטן פון אזא מין מאמענט. טאקע, וואס פעלט דזשעיקאבסן? געלט האט ער אין צוויי בענק. ווייסע הענטשקעס מיט הארטע היט נאך הונדערט און צוואנציג יאר. אכט מאשינען דרייען זיך אין זיין פאבריק, ניינצן ארבעטער, זיינע ארבעטער. זאל עמעץ אפרואוון אוועקנעמען ביי דזשעיקאבסן אן ארבעטער? זיי וועלן דען אוועקגיין? זיי וועלן דען קענען ארבעטן ביי עמעץ אין א פרעמדע פאבריק? און ביי וועמען וועלן זיי האבן אזא וואוילטאג ווי ביי אים? אז עס שלאגט אויס דריי דער זייגער פרייטאג פארנאכט, הייבן זיי שוין אן אויפצוהערן צו ארבעטן. שבת האבן זיי א גאנצן טאג א פרייען. דאס נישט. שבת ארבעט מען נישט ביי דזשעיקאבסן ווען מען זאל אים אנשיטן פעסער מיט דאלארלעך. מאנטאג איז שיק טאג. מאנטאג שיקט דזשעיקאבס ארויס די פארטיגע העמדער. ער ווייסט אז די ארבעטער זיינע נוצן אויס דעם דאזיגן טאג און ארבעטן נישט אזוי פלייסיג. טראכט זיך דזשעיקאבס, זאל זיי נעמען דאס גוטע יאר. עס איז שיק טאג. מיטוואך איז שוין ווידער צאל טאג, ווען אלע ניינצן ארבעטער דערפילן אז דזשעיקאבס פילט אן די קאנווערטלעך מיט דאלארלעך, האבן זיי שוין נישט קיין חשק צו טון זייער טאג ארבעט. טראכט זיך דזשעיקאבס, טאקע, וואס קען מען טון, א צאל טאג מוז דאך זיין, אויב נישט מיטוואך איז דאנערשטאג, זאלן זיי וויסן אז זיי ארבעטן ביי דזשעיקאבס'ן. איז אזוי ווי דזשעיקאבס רעכנט אויס, לעבן ביי אים די ארבעטער א גוטן טאג, שבת זענען זיי אינגאנצן פריי, מאנטאג איז שיק טאג, מיטוואך איז צאל טאג, פרייטאג איז דער טאג קורץ, נו, ביי וועמען וועט זיי נאך אזוי גוט זיין? איז דאך אפגערעדט אז זיי וועלן שוין ביי אים פארבלייבן דאס גאנצע לעבן זיין ארבעטער. דזשעיקאבס האט מיט זיינע בעל מלאכות זיך בארימט פאר אלע זיינע סוחרים פון העמדער. אזא שטיקל ארבעט ווי זיינע ארבעטער גיבן ארויס פון זייערע הענט קען קיינער נישט באווייזן. זיינע ארבעטער, זייער גיכקייט, זייער פיינער און געשמאקער שטאך. ביי אים ארבעטן סאמע עקטארס, טאקע אמת'ע עקטארס, זיי שפילן דאך און זינגען אפ א שטיקל ארבעט, דאס שטיקל ארבעט זינגט ארויס פון זייערע הענט. און דער רויטער צום ביישפיל, אזא געטרייער ארבעטער, אים קען מען הייסן ארבעטן א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט, וועט ער נישט זאגן קיין איין ווארט און וועט ארבעטן און נישט מיד ווערן.

איז נישט גלייך. דזשעיקאבס האט זיינע ארבעטער ליב אזוי ווי א באלעבאס באדארף ליב האבן. ער וועט דאך נישט לויפן זיי ארויסווייזן זיין ליבשאפט. ווארום זיי וועלן אים דעמאלט אראפדרייען דעם קאפ. פארקערט, אין דעם ענין פון ליב האבן, ווייזט דזשעיקאבס ארויס אביסל בייזקייט צו זיינע ארבעטער. זאלן זיי מורא האבן פאר אים. אבער ער וויל נישט אז זיי זאלן זיך דערשרעקן פאר אים און פון אים אנטלויפן. דזשעיקאבס האט א מאס אין זיין בייזקייט, אי מען האט פאר אים מורא און אי מען האלט אים פאר א גוטן באלעבאס. און דאס קאסט אים נישט א גראשן געלט, ער פארלירט גארנישט און געווינט אסאך. עס איז שוין לאנג אין דעם אז דזשעיקאבס האט אנטדעקט אט די דאזיגע חכמה. איידער ער זאל שרייען אויף אלע ארבעטער מיטאמאל, שרייט ער בעסער אויף דעיוון. דזשעיקאבס פילט בשעת ער שרייט אויף דעיוון אז אלע ארבעטער ציטערן. דזשעיקאב ווייסט אז דעיוו איז א גארנישט. ער האט אים אריינגענומען אין פאבריק טאקע דערפאר וואס דעיוו איז א גארנישט. דעיוו איז געטריי.

די ארבעטער ווילן נישט אז דעיוו זאל אויף זיי שרייען, אויב שוין שרייען פארוואס שרייט נישט דזשעיקאבס אליין אויף זיי? און אט אזוי פירט דזשעיקאבס זיין מלוכה. אכט מאשינען און ניינצן ארבעטער טישן, פרעסלעך און א פולע קאמער מיט לייוונט.

די פראבן זענען פארטיג געווארן. די ארבעטער האבן געשוויצט און אריינגעארבעט זייער לעצט ביסל כח און זייער נשמה אין דער דאזיגער מלאכה. די צושניידערס האבן געמוזט זען אז די געקעסטלטע לייוונט זאל ביים שניידן אזוי אויסגעשניטן ווערן אז איין קעסטעלע זאל אריינפאלן אין אנדערן קעסטעלע. די שטעפערס האבן בשעת שטעפן באדארפט אכטונג געבן אז די נאט זאל זיין א גלייכע און די שטעפ קליינע און אויסגעמאסטענע. די פרעסערס האבן נישט געטארט איבערלאזן קיין שפרינקעלע און קיין קנייטשעלע. די צונויפלייגער האבן באדארפט אזוי צונויפלייגן דאס העמד אז עס זאל טון א נעם דאס אויג און עס זאל ליגן ווי א לעבעדיגע זאך. און נישט אלע ארבעטער אין שאפ האבן געקאנט האבן דעם זכות אז זיי זאלן ארבעטן אויף די פראבן. און די דאזיגע וואס האבן יא געארבעט האבן געהאט דעם זכות, האבן זיך געפילט דערהויבענע אויף גאר א הויכע מדריגה. און פארקערט, יענע וואס האבן נישט געארבעט אויף די פראבן האבן זיך געפילט אביסל דערשלאגן און געפאלן. דעיוו, דער אונטרייבער, האט אויסגענוצט דעם מאמענט און ארויסגעוויזן זיין פארביסנקייט צו אייניקע פון די ארבעטער מיט דעם וואס ער האט זיי אפילו נישט געלאזט אנרירן זיך צו די פראבן. ביים צונויפלייגן האט דעיוו אויסגעקליבן דעם רויטן אז ער זאל צונויפלייגן די פראבן. מאניס האט נישט פארשטאנען דעם אונטערשיד פון צונויפלייגן פראבן און צונויפלייגן פשוטע העמדער, און האט אויך נישט געפילט אז ער באדארף זיין דערשלאגן דערפאר וואס ער האט נישט דעם זכות צונויפלייגן די פראבן. דער רויטער האט אבער יא געפילט זיך שטארק דערהויבן ביז גאר א הויכער מדריגה. און בשעת ער האָט געאַרבעט אויף פּראָבן, און האָבנדיק לעבן זיך דעיוון, האָט דער רויטער צו דעיוון אַזוי פיל געשמייכלט, ווי ער וואָלט דעם דאָזיקן דעיווס בייז און אָנגעשטרענגט פּנים געוואָלט ווייכער מאַכן. אָבער דעיוו איז געווען אַ צו פיל אָנגעשטרענגטער, און קיין שום שמייכלערייען אין דער וועלט האָבן אים נישט געקאָנט ווייכער מאַכן. אמת, עס האָט אים הנאה געטאָן, דאס וואס דער רויטער איז אזוי אינטערטעניג, אבער ער האט נישט פארגונען זיך אט דעם געדאנק ווען מען מאכט פראבן. און די פראבן זענען מיט מזל פארטיג געווארן און מען האט זיי אוועקגעטראגן און זיי זענען געפעלן געווארן. און דער סוחר פון בראדוועי האט אנגעהויבן קויפן ביי דזשעיקאבסן. דזשעיקאבס האט זיך אליין נישט אנגעהויבן צו דערקענען, ער איז געווארן גאר אן אנדערער. זיין שטים האט זיך געאנדערשט, ער האט גערעדט מיט שווערגעוויכטיגקייט און מיט א טיף באסווי קול. אינדערפרי איז ער אויפגעשטאנען פריער מיט א שעה ווי אלעמאל, עס איז איבערהויפט אין זיין שלאף געווען אסאך אומרואיגקייט. ער האט געגעסן מיט גרויס אפעטיט און איז ווי אויף צו להכעיס דווקא געווארן מאגערער אויף זיין געזיכט. אין מוח ביי אים האט געשווינדלט מיט אלערליי מחשבות און ער האט באקומען א טבע צו פארגעסן זאכן. זיין ווייב מיני האט באמערקט אז ביים עסן ווען זי האט אים דערלאנגט א טעלער מיט יויך האט דזשעיקאבס פארגעסן אויפצועסן די יויך און עס האט שוין געטראפן אז דזשעיקאבס איז געגאנגען ערגעץ און פארגעסן וואוהין ער באדארף גיין און זיך אומגעקערט און זיך געריבן דעם שטערן און נישט געקאנט זיך דערמאנען וואוהין ער באדארף גיין. אבער דאס ערגסטע איז געווען דאס וואס דזשעיקאבס האט נישט געקאנט שלאפן, דאס איז געווען פאר אים זייער נישט גוט, ווארום אז ער האט נישט געקאנט שלאפן איז ער געלעגן מיט אפענע אויגן און געטראכט, וועגן וואס האט ער געקאנט טראכטן אויב נישט וועגן בראדוועי העמדער, און מארגן באדארף ער אויפשטיין, און ווי וועט ער קענען אויפטען אויב ער וועט ניט שלאפן? דזשעיקאבס האט אנגעהויבן איבער זיך צו ארבעטן, ער האט. פרובירט אויסציען זיין מוח אביסעלע גרעסער אז עס זאל זיין דארט מער ארט, און אויב עס וועט דארט זיין מער ארט וועט זיין קאפ נישט אזוי צעשאסן ווערן פון ענגשאפט. אז ער זאל געבן א טראכט אויף צוריק, צו וואס עס טויג אים דאס רייכקייט, האט דער דזשעיקאבס גראד נישט געטראכט. עס איז ביי אים אפילו נישט געווען דער מינדעסטער חשק צו ווערן רייך. עס איז אבער יא געווען א געפיל אז אנדערש קען עס נישט זיין, אזוי איז עס און אזוי וועט עס זיין. וואס עס וועט זיין, דאס וועט שוין דזשעיקאבס דעמאלט האבן צייט צו זען. זיין מח איז שוין אזוי פול געווען מיט מחשבות, און דערווייל איז דזשעיקאבס פאבריק געווארן פול מיט ארבעט. אזויפיל העמדער האבן דזשעיקאבס ניינצן ארבעטער נישט געקאנט אויסארבעטן, ווען זיי זאלן אפילו ארבעטן טאג און נאכט. אויך די פאבריק אליין איז געווען זייער קליין אין שטח. דזשעיקאבס האט זיך געפונען אין א קלעם. פארגרעסערן די פאבריק דא וואו זי איז האט ער נישט געקאנט,

ער קען וואוינען מיט זיין הויזגעזינד אקעגן איבער, אדער דערלעבן, אדער אפילו אין אן אנדער גאס. זיך אביסל איבערגעשמועסט מיט זיין ווייב מיני. איר געפעלט דער פלאן. אלע מאל געפעלט איר דאס וואס דזשעיקאבס פארטראכט. זי האט זיך אויף וועמען צו פארלאזן. שוין גוט. אריבערציען די היים און דא וועט צוקומען צו דער פאבריק נאך צוויי צימערן.

מיני האט אים נישט געקאנט טרייסטן, זי האט נישט געוואוסט ווי אזוי. ווען זי זאל האבן שיפן וואלט זי שוין געוואוסט. זי האט זיך באנוגנט מיט דעם וואס זי האט מקנא געווען איר מאן דזשעיקאבס. זי איז אים מקנא געווען מיט דעם וואס ער האט אזויפיל זארג אויף זיין קאפ. זי האט אפילו זיך געפילט שטאלץ וואס זי האט אזא מאן מיט אזויפיל זארג אויף זיין קאפ. און דזשעיקאב'ס צרות און זארגן האבן זיך ערשט אנגעהויבן. ווארום די ארבעטער האבן זיך צונויפגענומען איינמאל א פארנאכט און אלע אינאיינעם אוועקגעשפאצירט אויף דריי פיר גאסן ווייטער פון עלען סטריט און זיך דארטן אנידערגעשטעלט אויף א ליידיג שטיק ארט וואו מען האט נישט לאנג אראפגעריסן אן אלט הויז מאניס איז אויך געווען מיט די ארבעטער און האט באטראכט דאס ליידיגע שטיק ארט פון אלטן הויז און געטראכט אז דא אין אמעריקע זעט מען נאר ווי מען רייסט אראפ אלטע שטיבער און מען בויט ווידער נייע און מען רייסט ווידער אראפ אלטע און אזוי ווייטער. יא, מאניס איז אויך געווען צווישן זיי אלע. און זיי אלע זענען געשטאנען אין א רעדל און עס האט זיך אנגעהויבן אט אזוי. מיר טארן נישט דערלאזן אז דזשעיקאבס זאל ארייננעמען נאך ארבעטער, אזוי האבן מיר גענוג, אז ער וועט אבער נעמען אנדערע ארבעטער, וועלן מיר נישט האבן און יענע וועלן נישט האבן. מאניס האט נאכנישט פארשטאנען דעם גאנצן ענין. יענע וועלן נישט האבן, ווער זענען עס יענע? און וואס וועלן זיי נישט האבן? און אויב יענע וועלן יא האבן, פארוואס קענען מיר אויך נישט האבן? מאניס איז דערפאר אויך געשטאנען אין רעדל און מיט איין אויער זיך צוגעהערט צו דעם וואס די ארבעטער האבן גערעדט און מיט זיינע אויגן באטראכט די צוויי אפגעריסענע ווענט צווישן וועלכע ס'איז געשטאנען ערשט נישט לאנג א שטוב און איצט איז שוין די שטוב פון די דאזיגע ווענט אפגעריסן. אויף איין וואנט זענען געווען די סימנים פון טרעפ און אין דער צווייטער וואנט איז געווען א סימן פון א קוימען. טשװעקעס האָבן געשטעקט דאָ און דאָרט אין די װענט. עס איז מאַניסן גוט געװען און ער האָט געטראַכט, אַז אױף די טשװעקעס קאָן זײַן, האָט אַ מענטש אַ מידער זײַן מאַנטל אױפֿגעהאַנגען, אַ ייִדענע אירע טעפּ, אױף יענעם טשװעק איז מסתּמא אַ האַנטוך, אַ װײַס געהאַנגען אָדער אפֿשר אַ בילד פֿון די פֿינף משהס. און מיט זײַן אױער האָט זיך מאַניס צוגעהערט צו דעם, װאָס די אַרבעטער רעדן.

הערן זיך עטליכע שטימען. וועט איר רעדן מיט דזשעיקאבסן? פרעגט מען ביי מאניסן. וועגן וואס? פרעגט מאניס. אז מיר ווילן נישט ער זאל צונעמען נאך ארבעטער, דערקלערט דער רויטער מאניס. אויף מיר געפאלן דער גורל? פרעגט מאניס מיט א שמייכל. איר באדארפט נישט מורא האבן, זאגט טשארלי, דער שטעפער, און טוט א שטעל אן דאס פנים מיט דער נאז אזוי ווי ער וואלט נאכגעקרימט א ווילד געווארענעם האן, און לאזט ארויס א קוקוריקו. אויב ער וועט אייך שלעכטס טון וועלן מיר אים אויסבייסן די אויגן זיינע. ווער האט דען געזאגט אז איך האב מורא? איז מאניס געבליבן שטיין אזוי ווי א צעמישטער. מען קען זען אז איר האט מורא, אין אייער פנים קען מען זען. וואס זענט איר אזוי בלוי געווארן? זאגט איינער פון די פרעסערס און בשעת מעשה גלייכט ער אויס זיין הויכע פיגור און שטעלט ארויס זיין שטארקע ברוסט. מען באדארף גארנישט מורא האבן, מען גייט צו אים צו און מען זאגט אים אז אלע מיר דא האבן אייך געשיקט. ניין, דאס טויג נישט. וועט ער דאך וועלן וויסן וואו מיר האבן זיך צונויפגענומען און וואס מיר האבן גערעדט. נו, וועט מען אים דערציילן. ניין, דאס טויג נישט. טאקע, וואס וועט זיין אויב דזשעיקאבס פרעגט ביי מיר אלץ אויס? כאפט זיך מאניס אן אין דעם ווי איינער וואס טרינקט זיך כאפט זיך אן אין א שטרוי. ווארום מאניס האט באמת נישט געהאט קיין חשק צו רעדן מיט דזשעיקאבסן, עס איז אפילו ביי יעדן איינעם פון די פארזאמעלטע געווען אט דער אייגענער געפיל, אבער זיי האבן געהאט אלערליי וועגן ווי אזוי צו באהאלטן דאס דאזיגע געפיל. מאניס האט נאכנישט געוואוסט ווי אזוי צו באהאלטן זיינס א געפיל,

קריגט זיך נישט, איך וויל רעדן מיט דזשעיקאבסן, אבער איך וויל אז מיר זאלן אלע דא שווערן אז ווען מיר קומען מארגן צוריק אין שאפ זאלן מיר זיך מאכן ווי מיר ווייסן גארנישט. ווער עס וועט רעדן א ווארט, דעם וועט מען די קישקעס ארויסשניידן. זאגט דער הויכער סעם און אילוסטרירט זיין שניידן די קישקעס דװקא מיט אַ געזונטער פֿאַרמאַכטער פֿױסט טרײסלענדיק אין דער לופֿטן. און איצט װעלן מיר אַרײַנגײן אין אַ סאַלון. אין דרױסן איז שױן כּמעט װי געװען פֿינצטער. דער אָװנט האָט געטאָן אַ קום אָן גיך און אומדערװאַרט. אַלע אַרבעטער, װאָס זײַנען דאָ געשטאַנען אױף דעם לײדיקן שטיק אָרט, זײַנען אַרײַן אין סאַלון און מיט זיך מיטגעשלעפּט מאַניסן. ווארום מאניס האט נישט געוואלט גיין מיט זיי. זיין ווייב שבע זיצט דארט און ווארט אויף אים, האט מאניס געזאגט, מיר האבן אויך אונזערע ווייבער און זיי זיצן אויך און ווארטן אויף אונז, האבן די ארבעטער געזאגט מיט איראניע אין זייערע רייד, און איינמאל מעג מען מיט פריינד טרינקען א גלעזל ביר.

אַפֿירגעלאָפֿן פֿון טישקאַסטן און געטאָן אַ צי דאָס שטריקל פֿון דעם הענגענדיקן לאָמפּ. עס איז געװאָרן ליכטיק, און די חבֿרה האָט זיך באַזעצט אַרום אַ קײַלעכדיקן טיש. באַלד האָט דער באַלעבאָס געבראַכט בײכיקע כּוסות פֿול מיט שױמיק ביר. די דאָזיקע כּוסות האָט ער געטראָגן צו עטלעכע מיט אַ מאָל אין איין האַנט און מיט זיי זשאָנגלירט אַזוי ווי אַ קונצנמאַכער אין דער לופֿטן און מיט אַ פֿײַנע מאַניער אַנידערגעשטעלט פֿאַר עטלעכן אַ כּוס. פֿון וואַנען זײַנען ייִדן לאַנדסלײַט? האָט ער געפֿרעגט, שטייענדיק איבער דער דאָזיקער חבֿרה מיט ביידע הענט הינטער זײַן ווײַסן פֿאַרטעך און פֿיל אונטערטעניקייט אויף זײַן פּנים. גיסט בעסער אָן נאָכאַמאָל, האָט דזשעקעלע, טשאַרליס חבֿר, געזאָגט און אָפּגעקרימט דעם דאָזיקן אונטערטעניקן פּנים. גיס אָן, מיר זײַנען עקטאָרס! זעסט נישט, אַז מיר זײַנען עקטאָרס? האָט דער באַלעבאָס פֿון סאַלון זיך דערשראָקן און איז אַװעק אָנגיסן כּוסות. אז ער איז צוריק געגאנגען מיט די פולע כוסות אין זיינע הענט, האט ער פון דעסטוועגן א טראכט געטאן אז וויבאלד עס זענען עקטארס באדארף מען ביי זיי באלד נעמען קעש, מזומן. פון וואנען עס האט זיך ביי אים גענומען דער דאזיגער געדאנק ווייסט ער אליין נישט. אפשר האט ער עפעס געהערט פון עמיצן אנדערש, אבער ער האט געוואוסט אז מיט עקטארס דארף מען זיין פארזיכטיג. דער באלעבאס האט ווידעראמאל זשאנגלירט מיט די פולע כוסות ביר, און אוועקגעשטעלט ביי יעדן איינעם פון דער חברה א כוס, און איז אוועק און האט געבראכט א טעצל און געפרעגט, א לה פילאדעלפיע? ניין, איך צאל! האט זיך דער הויכער סעם געכאפט צו זיין קעשענע. זע זיי באצאלן דאך! טוט דער באלעבאס א טראכט און עס טוט אים שוין באנג וואס ער האט געמאנט אזוי פרי. טאמער וואלטן זיי נאך געזעסן שטופט ער זיי אליין ארויס. דער הויכער סעם האט אנידערגעווארפן א גרין פאפירל אויף דעם טעצל. ברענגט נאכאמאל. האט טשארלי דער וואס קען נאכקרימען א האן געגעבן צו וויסן. און אזוי האבן אלע געהייסן ברענגען ביר ביז עס איז געקומען צו מאנעסן. ער איז שוין געווען אזוי אנגעטרונקען אז עס איז אים אזש געווען ביטער אין די אויגן, אבער ער האט נאך געקאנט געדענקען אז זיינע קעשענעס זענען ליידיג. אים איז געווען א בושה, אבער ער איז נישט געווען בכח זיך צו שעמען. ער האט אפן געזאגט צו זיינע נאענטע שכנים אז ער וואלט אויך געשטעלט ביר, נאר ער האט נישט קיין געלט. אזוי ווי ער האט דאס דאזיגע געזאגט האט זיך פון אלע זייטן גענומען שיטן קולות. מאניס איז געווען גערירט פון דעם פון דער גוט ברודערשאפט וואס אלע האבן צו אים ארויסגעוויזן, און אזוי ארום האט ער אויך געקאנט שטעלן ביר, און אזוי ווי ער איז געווען דער לעצטער, האבן די ארבעטער נישט אזוי גיך אויסגעטרונקען דאס לעצטע גלאז ביר, און ווער עס האט פארויכערט און ווער עס האט געזונגען עפעס א לידל. דער באַלעבאָס, שוין איצטער אַ צופֿרידענער און אַ זיכערער, איז צוגעקומען און געבעטן, אַז די עקטאָרס זאָלן עפּעס זינגען אָדער טאַנצן. די אַרבעטער האָבן געטאָן אַ וווּנק צו דעם פּורים-פּאָרל און זיי האָבן זיך נישט געלאָזט לאַנג בעטן. זיי זײַנען אויפֿגעשטאַנען פֿון טיש און ביידע אָנגעהויבן צו זינגען אַ וויציק לידל. איינער האָט פֿאָרגעשטעלט מיט זיך אַן איירישן אין סענטראַל-פּאַרק. און ווי אזוי דער איד פארקויפט גאנץ סענטראל פארק צו דעם איירישן פאר צען דאלער, און אזוי ווי נאכדעם אז דער איירישער האט שוין באצאלט, זאגט דער איד צו אים, גויאישער קאפ. פרעגט דער איירישער ביים איד וואס ער זאגט, זאגט דער איד אז ער זאגט, האסט געקויפט א גרויסע מציאה. עס איז געווען אזוי פיל קאמישקייט אין דער דאזיגער סצענע, ווי אזוי דער איד מאכט זיך ווי ער איז באלעבאס פון דעם סענטראל פארק און טרייבט די פייגל פון די ביימער און וועווערקעס פון דעם גראז. די ארבעטער האבן געקייכט פון געלעכטער און אויף זיי קוקנדיג האט אויך דער באלעבאס פון סעלון זיך געהאלטן ביים בויך פון געלעכטער. דער דאָזיקער באַלעבאָס האָט צעעפֿנט די האַלבע טירלעך פֿון זײַן סאַלון און אַרײַנגערופֿן פֿאַרבײַגײער. ער האָט געפֿילט זיך מיט עמעצן צו טײלן מיט זײַן פֿרײד פֿון אַזעלכע פֿרײלעכע געסט, און בײַ אים אינעװײניק איז געװען אַ געפֿיל, אַז מען זאָל זען, װי פֿרײלעך דאָ בײַ אים אין סאַלון איז, װעט מען קומען אַהער אַלע מאָל. דערװײַל איז דער סאַלון פֿול געװאָרן מיט מענטשן. און אַז דאָס פּורים-פּאָרל האָט דערזען אַז עס זײַנען אָנגעלאָפֿן מענטשן, האָט זיך בײַ זײ ערשט דער חשק צעברענט, הערסט אָט דאָס, װאָס זײ װילן, מענטשן זאָלן זײ הערן און לאַכן געזונט! דער סאַלון איז באַלד פֿאַרװאַנדלט געװאָרן אין אַ טעאַטער. מענטשן זײַנען געשטאַנען קאָפּ אױף קאָפּ, און דער באַלעבאָס פֿון סאַלון האָט זײ, די דאָזיקע אָנגעלאָפֿענע מענטשן, צוריקגעשטופּט מיט בײדע הענט און זײ אָפּגעטײלט פֿון דעם אָרט, װוּ דאָס פורים פארל האט איצט פארגעשטעלט ווי אזוי אן איירישער קויפט אפ א איד אין טאג פון וואלן. דער איד הייבט נישט אן צו פארשטיין א ווארט ענגליש און דער איירישער קרימט נאך אידישע האוויי'ס כדי צו געבן דעם איד צו פארשטיין וואס ער מיינט. צווישן אנגעלאפענעם עולם איז געווארן אזא פלאסקעריי און אלע מיטאמאל האבן אזוי געזונט געלאכט אז עס האט אנגענומען אויך דזשעיקעלען און טשארלען א חשק צו ווייזן וואס זיי קענען. דזשעיקעלע האט זיך אויפגעשטעלט, געטאן א טרייסל מיט זיין קאפ געקרייזלטע האר, און דורך די גאנצע מאסע אנגעלאפענע מענטשן אין סאלון איז דורך אזוי ווי א ציטער, און עס האט זיך באלד געהערט פון דארט באמערקונגען, דאס ווייזט אויס צו זיין א ברען. וואו האלטן זיי זיך אויף? פארוואס שפילן זיי נישט קיין רעגעלע טעאטער? אוי ווער ווייסט צי זיי האבן נעבעך ערגעץ א היים, האט א פרוי זיך געקרימט, נו, און אויף טרינקען וואו נעמען זיי? דאס גיט זיי דער סאלון אומזיסט. אומזיסט מיי איי שלאגט אפ א צווייטער. דערווייל האט דזשעיקעלע געזאגט, מיינע הערשאפטן, איך וועל פארשטעלן ווי אזוי א אידענע כאפט א קאנאריקל וואס איז געקומען זיך אנידערשטעלן ביי איהר פענסטער, איך וועל זיין די אידענע און מיין פריינט טשארלי, אט איז ער, וועט זיין דאס קאנאריקל. טשארלי שטעלט זיך אויף, דאס קאנאריקל ביים פענסטער, טשארלי הייבט אן צו שפילן און זינגען אזוי ווי א קאנאריקל. דזשעיקעלע טוט זיך אין דער גיך אן זיין נאסטיכל אויפן קאפ, קומט צו און מיט א גלאז אין זיינע הענט כאפט ער דאס הייסט די אידענע כאפט דאס קאנאריקל, ברענגט עס אריין אין שטוב און פארמאכט אלע פענסטער. דאס קאנאריקל הייבט אן ארומצופליען איבער דער שטוב, טשארלי מאכט מיט די הענט אזוי ווי מיט פליגל און זינגט דערביי פונקט ווי א קאנאריקל. די ייִדענע כאַפּט און לייגט עס אַרײַן אין אַ טאָפּ און דעקט צו דעם טאָפּ מיט דעם האַנטעך און גייט אַוועק אין מאַרק אַרײַן קויפֿן אַ שטייגל. דערווײַל בלײַבט דאָס קאַנאַריקל פֿאַרשפּאַרט אין טאָפּ און זינגט נאָך אַלץ, ווי אַ קאַנאַריקל אין פּלען, געפֿאַנגענשאַפֿט. דערהערט די קאַץ, ווידעראמאל טשארלי אז עס איז דא א קאנאריקל אין טאפ, דא באווייזט טשארלי אין א דועט ווי אזוי דאס קאנאריקל בעט זיך ביי דער קאץ, און ווי אזוי די קאץ איז אומדערבארמדיג און עסט אויף דאס קאנאריקל, און אז די אידענע קומט פון מארק מיט דעם שטייגעלע געפינט זי נאר עטליכע פעדערן. ביי דער דאָזיקער סצענע איז אָנגעקומען די באַלעבאָסטע פֿון סאַלאָן, אַ געזונטע פֿרוי מיט אַ ווײַס אָנגעפּודערט פּנים און מיט בלישטשענדיקע אויערינגלעך אין אירע אויערן. די דאָזיקע פֿרוי האָט זיך שטאַרק צעשריגן, פֿריִער אויף איר מאַן און דערנאָך אויף דעם גאַנצן אָנגעלאָפֿענעם עולם. דער עולם איז זיך באַלד פֿונאַנדערגעגאַנגען און די אַרבעטער פֿון דזשייקאָבס שאַפּ זײַנען אויך אַרויסגעגאַנגען אין גאַס. נאָר דורך דער הינטערשטער טיר פֿון סאַלאָן כדי דער עולם זאל זיי נישט באפאלן אין גאס. עס איז געווען זייער א שיינער אוונט. דער הימל איז געווען אינגאנצן א זילבערנער, און די לבנה האט אזוי גוט און קלוג אראפגעקוקט אויף דער גאס. דער אוונט איז געווען א הארבסטיגער, א קילער. עס האט געשמעקט מיט רויכערדיגע בלעטער פון ערגעץ ווייטע ברענענדיגע וועלדער. די לבנה איז געלאפן אהין און די זילבערנע וואלקן זענען געלאפן אהער. אזוי ווי אויבן אויף דעם הימל אזוי אויך אונטן אין גאס, עס לויפן מענטשן אהין און עס לויפן מענטשן אהער. מאניס האט געזאגט, קינדער, לאמיר מחדש זיין די לבנה. די ארבעטער האבן געענטפערט, קינדער, לאמער מחדש זיין די לבנה. מאניס האט זיך אנידערגעשטעלט ביים ראנד פון טראטואר און האט אנגעהויבן אויף א קול מחדש צו זיין די לבנה. עס איז באלד געווארן א ראד מיט מענטשן ארום מאניס'ן. און אזוי גיך ווי עס איז געווארן א ראד מיט מענטשן האט מען אנגעהויבן צו לויפן פון אלע זייטן אהין צו דעם ראד. וואס איז דא? איך ווייס נישט. עמיצן געכאפט? איך ווייס נישט. איבערגעפארן? איך ווייס נישט. וואס איז דא? עמיצן דערהארגעט? כ'ווייס נישט. דאס ראד מיט מענטשן איז געווארן געדיכטער, און איבער די קעפ פון אט דעם ראד איז געשטאנען א ווייסע גרויסע לבנה. גאסן האבן זיך אוועקגערוקט, דער הימל איז געווארן גרויס. שלום עליכם! האט מאניס געשריגן צו די נאענטסטע מענטשן לעבן זיך. עליכם שלום! האבן געענטפערט עטליכע מענטשן מיטאמאל. פון וואנען איז א איד? מאניס האט אויפגעהויבן א האנט און געוויזן צום הימל, חא חא, דער איד קומט פון הימל! און דאס ראד ווערט געדיכטער. וואס איז דא? כ'ווייס נישט. עמיצער געהארגעט? כ'ווייס נישט. חא חא, דער איד קומט פון הימל! און ווער ווייסט וואס דא איז געווארן. מאניס האט געטאן א שפיי אויס און אוועקגעגאנגען איבערלאזנדיג דאס גאנצע ראד מיט מענטשן.

און זיך אײַנגעביסן מיט זײערע גרױסע שערן, װעלכע האָבן מיט זײער זשאַװערן שערן-קלאַנג דערמאָנט אין דעם בילן פֿון הײזעריקע הינט. און באַלד דערנאָך האָט זיך אָנגעהױבן דאָס כאַפּעניש. דעיװ האָט געכאַפּט פֿון די הענט פֿון די צושנײַדערס און געטראָגן צו די שטעפּערס. די שטעפּערס האָבן זיך געיאָגט, טרײַבנדיק מיט זײערע פֿיס די קישקעס פֿון די מאַשינען. און דעיוו האט ווידעראמאל פון זייערע הענט געכאפט און געטראגן צו דעם וואס האט אנגענייט די קעלנער, צו דעם וואס האט אנגענייט די ארבל, צו דעם וואס האט געמאכט פעטעלקעס, צו דעם וואס האט אנגענייט קנעפלעך און אזוי ווייטער. און דזשעיקאבס אליין איז אינדערפרי אוועקגעגאנגען און איז כאפנדיג אריינגעקומען און זיך דורכגעשמועסט מיט דעיוון כאפנדיג און איז ווידער אוועק און ווידער געקומען און נאכאמאל גערעדט מיט דעיוון כאפנדיג. סעם דער הויכער האט געוואלט אויספירן זיין שליחות און נישט געקאנט. עס איז געווען זייער הייס אין פאבריק און סעם האט שוין אראפגעווארפן פון זיך וואס ער האט נאר געקאנט. דאס בלויז העמד ביים לייב האט ער אויך אויפגעקנעפלט און זיין ברוסט באוואקסן מיט שווארצע האר האט זיך ארויסגעזען אינגאנצן. און גרויסע ריטשקעס שווייס זענען גערונען איבער זיין קאַרבענדיק פּנים, און זיינע גרויסע הענט זענען געווען איינגעטונקען אין שווייס, און דעיוו דער אָנטרייבער האָט געריסן פון זיינע הענט און האָט אים געוואָרנט אַלעמאָל, אַז די אַרבעט מוז זיין גוט, אַנישט וועט מען ברענגען צוריק, און אַז מען וועט ברענגען צוריק, וועט מען זיך דאַרפן אָנטאָן און גיין מעסטן די גאַסן. סעם האט געפילט צו נעמען א הייס פרעסל און א שמיר טון דעיוון איבער זיין פנים, נאר ער האט עס נישט געטון, ווארום ער האט געקאנט מיט זיינע הוילע הענט דעיוון טון א שמיר אין פנים אריין, וואלט אים אויך געווען גענוג. אבער סעם האט אפילו דאס אויך נישט געטון. עס איז אויף סעמ'ן געלעגן אזא מין קללה, און זיין שטארקייט איז דא אין דער דאזיגער פאבריק איינגעפרעסט געווארן. ער האט גארנישט געק. קען טון חוץ פרעסן העמדער, און אלעמאל איז ביי אים געווען אן אינעוויניגסטע מורא אז טאמער וועט ער נישט האבן חלילה וואו צו פרעסן העמדער און ער וועט נאך באדארפן אומקומען. און ווען סעם האט געפרעסט העמדער איז ער געפארן מיט זיין פרעסל ווי א גליטשער אויף אייז. דער גלאנץ פון שטאלענעם פרעסל האט געפינקלט אזוי ווי א בליץ אין א פינסטערע נאכט, און אין פאבריק איז אזא רעש, עס טראגט זיך א ווינט איבער ימ'ען, איבער וועלדער און איבער זאמדיגע פעלדער, די זון שניידט אריין פון דער קרום און ווארפט א לאנגן געלן זייל איבער א שטיק וואנט און הענגט אין דער קרום איבער דער מיט פון פאבריק ווי א פּאַס פֿון געלן לײַװנט. סעם הײבט אױף זײַנע אױגן און באַגעגנט זיך הילפֿלאָז מיט אַנדערע אױגן, און סעם פֿאַרשטײט, אַז יענע פֿרעגן אים, האָסט שױן געזאָגט? און ער ענטפֿערט צוריק מיט זײַן שטומען בליק, נײן, איך האָב נאָך נישט געזאָגט. שפּעטער אַ ביסל האָט געטראָפֿן. אז דער וואס ארבעט אריין די ארבל האט אין איילעניש אריינגענייט אן ארבל קרום, דעיוו איז ארויס מיט לשון אז איר האט אינזינען דעם רוח ווייסט וואס. די דאזיגע ווערטער האט דעיוו אזוי הויך געזאגט און אזוי פלוצלונג אז די ארבעטער האבן אויפגעהויבן זייערע קעפ און אים אנגעקוקט. פארשטענדליך אז מען האט דערווייל אויפגעהערט צו ארבעטן אויף א רגע. איך הייס ארבעטן! האט דעיוו געטון א געשריי, וואס איז דאס פאר א ביזנעס אויפהערן צו ארבעטן? סוף פון קאסעט פֿינף.